זאגט די הייליגע גמרא, ווי האלט מען? האלט מען דף מ"ז עמוד ב' בערך ביי די ברייטע שורות, שיעור היינט איז מוקדש לנשמת ר' פסח בן ר' יצחק מאיר הלוי, זאגט די הייליגע גמרא. האבן מיר געלערנט אין אונזער משנה, און די משנה איז געווען אויסגערעכנט פארשידענע זאכן, וואס אויב עסט מען דאס ווייל ס'איז א מאכל איסור, און מ'טאר עס נישט עסן, איז נישט דא מער קיין דין זימון, דו קענסט נישט נוצן א מענטש וואס האט געגעסן די נישט אויסגעהאלטענע עסן און אים מצרף זיין לזימון, פארוואס? ווייל ובוצע ברך נאץ השם, די גאנצע ענין פון זימון איז דאך ענין פון ברכה. נברך שאכלנו משלו, מען גייט בענטשן דעם אייבערשטן, און אויב דיין גאנצע אכילה איז געווען א איסור'דיגע אכילה און אויף די אכילה קומסטו בענטשן דעם אייבערשטן, אויף די אכילה קומסטו בענטשן דעם אייבערשטן, איז עס א פראבלעם פון די בוצע ברך נאץ השם, זאגט סאו איז געשטאנען אין משנה אז אכל טבל און מעשר ראשון שלא, וועמיר, און מעשר ראשון וועמיר באלד זען וועגן מעשר ראשון על כל פנים, יעצט שטעלט זיך די גמרא אויף די טבל, אז א איד האט ליידער חס ושלום געגעסן טבל, קען מען אים נישט מצרף זיין. לזימון פרעגט די גמרא טבל אז א איד עסט טבל פשיטא עס איז דאך א גרויסע איסור און אוודאי קען איך אים נישט מצרף זיין ענטפערט די גמרא לא צריכא בטבל טבול מדרבנן ווען א מענטש האט געגעסן טבל וואס איז נאר א דרבנן'דיגע טבל וואלט איך געוואלט מיינען אז עס איז נישט אזא גרויסע איסור קומט מיך די משנה צו לאזן הערן אז ניין אז טבל דרבנן איז פונקט אזוי דא א בוצע ברך נאץ השם. און איך קען פונקט אזוי נישט מצרף זיין דעם מענטש לזימון, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך, וואס מיינט טבל דרבנן, איז בעציץ שאינו נקוב, ווען מ'רעדט פון א זאך א תבואה וואס איז געוואקסן אין א פלענט וואס האט נישט קיין לאך, ס'איז נישט מחובר לקרקע, איז אזא אזא סארט, אנטשולדיגטס, אזא סארט. אזא סארט תבואה האט נישט די חיוב פון תרומות ומעשרות מדאורייתא, ס'איז נאר א דרבנן'דיגע חיוב, מיט דעם אלעם, אויב מען האט נישט אפגעשיידט קיין תרומות ומעשרות און מען האט עס געגעסן, קען מען נישט מצרף זיין לזימון, איז געשטאנען די משנה מעשר ראשון, סאו האבן מיר דא מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, יא, אונז האבן שוין כמה פעמים גערעדט אז מעשר ראשון ליגט בחלקו של לוי, דער לוי באקומט מעשר ראשון און ער דארף. תורם זיין פון זיין חלק, תרומת מעשר, פרעגט די גמרא ווייטער פשיטא, אויב דער לוי האט נישט געגעבן פאר די כהן וואס קומט זיך אים, אוודאי טאר מען נישט עסן דעם מעשר ראשון, ענטפערט די גמרא לא צריכא, כגון שהקדימו בכרי, אוודאי האט ער געגעבן די תרומת מעשר וואס דער לוי דארף געבן, נאר וואס דען, דער ערשטע סטעפ, דער גענעראלע תרומה וואס מען דארף געבן פארן כהן, דאס האט מען קיינמאל נישט געגעבן ווייל דער לוי האט מקדים געווען, דער לוי איז געקומען נעמען זיין חלק נאך פאר מען האט אפגעשיידט די חלק פון תרומה וואס קומט זיך פארן כהן, איז ווען ס'וואלט ווען געווען הקדימו בשבלים ווען דער לוי קומט נאך פאר ס'איז דא די חלות החיוב אז. די חלות החיוב וואס מ'דארף געבן פארן כהן, יא, אזוי ווי ראשית כהן האט עס האט עס רשי גערופן, אין אזא פאל האמער געהאט נעכטן א פסוק וואס די פסוק זאגט אז די לוי דארף נישט איבערגעבן דעם די חלק פארן כהן, דא רעדט מען אבער וואס הקדימו בכרי, ווען די לוי איז געקומען נעמען זיין חלק איז שוין געווען די חיוב, ס'איז שוין געווען א שער, ס'איז שוין געווען א חיוב אז די כהן זאל באקומען זיין חלק, איז אין די חלק וואס די לוי האט איז דא איז דא ראשית כהן, און ממילא איז אין אזא פאל אויב גייט ער עס יעצט עסן קען מען אים נישט מצרף זיין לזימון ווייל ער דארף יא געבן וואס קומט זיך פארן כהן מהו דתימא, וואס איז די חידוש? מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי נעכטן האבן מיר געהאט א קשיא ווי רב פפא פרעגט פאר אביי אז אפשר זאל מען ארויסנעמען פונעם פסוק אז אפילו ווען ס'איז הקדימו בכרי איז אויך נישט דא קיין חיוב פארן לוי אפצוגעבן די תרומה פארן כהן קא משמע לן אזוי ווי מ'האט אים נעכטן געענטפערט דארט כדשני ליה אז ניין אונז האמיר צוויי לימודים און אונז מאכן מיר א חילוק צווישן הקדימו בכרי און הקדימו בשיבולים ווען ס'איז הקדימו בשיבולים דעמאלטס געבט דער לוי נאר תרומת מעשר אבער נישט די ארגינעלע תרומה און ווען ס'איז הקדימו בכרי דארף ער געבן ביידע סיי תרומת מעשר און סיי די ארגינעלע תרומה. פאר ווער ס'געדענקט די נעכטיגע גמרא איז עס ממש פשוט. גייען מיר ווייטער. מעשר שני, ווייטער שטייט מעשר שני וואס מ'האט נישט פודה געווען. מעשר שני וואס מ'האט נישט פודה געווען. געב מיר א גמרא זיי עס גוט. איז ווייטער אויב איינער עסט מעשר שני אדער הקדש וואס מ'האט נישט פודה געווען איז אוודאי קען מען נישט מצרף זיין לזימון. פרעגט יעצט די גמרא פשיטא. ס'איז דאך ממש אן איסור'דיגע אכילה. אוודאי איז דא דא א בוצע ברך נאץ השם. ענפערט די גמרא לא צריכא. שנפדו ולא נפדו כהלכתן, אוודאי האט דער מענטש זיך משתדל געווען צו פודה זיין דער מעשר שני אדער דער הקדש, אבער ער האט עס נישט געטון כהלכה, כגון, שפדאו על גבי אסימון, ער האט עס אויסגעלייזט אויף אזא מין מטבע וואס האט נישט קיין צורה, און ס'איז אזא מין מטבע נישט קיין חשוב'ע מטבע, ורחמנא אמר וצרת הכסף בידך, אז די פדיון פון מעשר שני און הקדש דארף זיין דווקא. ק, אויף כסף שיש עליו צורה, אדער די זעלבע זאך הקדש שחיללו על גבי קרקע. אוודאי. כ'לאז דיך אין, די חידוש דען? ס'איז שוין נישט קיין פשיטא. דאס איז נישט קיין זאך וואס יעדער ווייסט. ס'האט טאקע ני. ס'איז א הלכה וואס מ'דארף וויסן. פשיטא איז אלץ זאך. וואס? ווייל כ'האב א לימוד. כ'האב א לימוד פון וצרת. אדער די זעלבע זאך, הקדש שחיללו על גבי קרקע, א מענטש איז געגאנגען פודה זיין, הקדש על גבי קרקע ולא פדאו בכסף, און ער האט עס נישט פודה געווען מיט געלט, און דאס איז נישט קיין גוטע פדיה ורחמנא ונתן הכסף וקם לו, ממילא אין אזאלכע זאכן, הגם דער מענטש האט משתדל געווען צו מאכן זיין פדיה אבער האט עס נישט געטון אויף א אויסגעהאלטענע וועג, בלייבט עס, ס'פעלט אויך פון די בוצע ברך, דאס פארשטייסטו?

און אפילו אזא סארט בוצע ברך און איך האלט עס די הלכה אז איך קען נישט מצרף זיין צו זימון. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער והשמש שאכל פחות מכזית שטייט אויך אויב דער שמש האט נישט געגעסן קיין כזית קען איך אים נישט מצרף זיין לזימון פרעגט די גמרא פשיטא איז דאך א פשוטע הלכה וואס איז די חידוש ענטפערט די גמרא ביסט ביסט טאקע גערעכט נאר איידי דתנא רישא כזית וואס דארט שטייט אז השמש שאכל כזית קען מען יא מצרף זיין תנא סיפא פחות מכזית אבער ס'ליגט טאקע נישט קיין חידוש דערין איז געשטאנען ווייטער אין די משנה והנכרי אין מזמנין עליו מ'קען נישט מצרף זיין קיין גוי פרעגט די גמרא פשיטא הכא במאי עסקינן בגר שמל, א גר וואס האט זיך געמל'עט, אבער ולא טבל און האט זיך נאכנישט געטובל'ט, אמר רבי זירא אמר רבי יוחנן, לעולם אין גר, א גר ווערט נישט קיין גר עד שימול ויטבול, ער דארף דורכגיין ביידע, וכמה דלא טבל, און ווילאנג ער האט זיך נאכנישט געטובל'ט, נכרי, האט ער א דין ווי א פולקאמע גוי, און אפילו האט זיך שוין געמל'עט קען איך אים נישט מצרף זיין לזימון, נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליו, דא קומט זייער אינטערעסאנטע הלכות לאמיר צולייגן אביסל קאפ, לייבי, נשים ועבדים וקטנים, איז געשטאנען אין די משנה אז אין מזמנין עליו מ'קען זיי נישט מצרף זיין לזימון נשים מיט עבדים און און קטנים, האמיר געזען אז אפשר אליין קענען זיי יא, מ'דארף וויסן צו זיי קענען זיך מצרף זיין צווישן זיך, האמיר געזען אז מ'קען נישט, על כל פנים מיט אונז קען מען זיי זיכער נישט מצרף זיין אמר רבי יוסי, רבי יוסי זאגט א חידוש, קטן המוטל בעריסה, א קליין קינד וואס ליגט. אין א בעטעלע מזמנין עליו קען מען אים יא מצרף זיין לזימון, פרעגט די גמרא והא תנן, אונז האבן מיר געלערנט אין אונזער משנה נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליו עליהם, אונז האבן מיר יעצט געענדיגט זאגן אז אונז קען מען נישט מצרף זיין קיין קטן, גייסטו מיר זאגן אז מען קען נעמען א קטן און נישט סתם א קטן נאר אפילו א קטן וואס איז המוטל בעריסה, ענפערט די גמרא, הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יוסי לערנט ווי רבי יהושע בן לוי, וואס זאגט רבי יהושע בן לוי, אז אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו, אז איך קען נישט מצרף זיין א קטן באזירט אויף אונזער משנה וואס זאגט אין מזמנין עליהם, איז דאס אלעס געזאגט געווארן ווען איך האב נאכנישט קיין דריי, ס'האט זיך נאכנישט בכלל געשאפט די חיוב פון זימון, איך האב נאך נישט קיין חלות חיוב, קען איך נישט נוצן א קטן צו ברענגען דעם חיוב, אזוי איז דא א מהלך דא, א אבל עושין אותו סניף לעשרה, אויב כ'האב שוין די חיוב, די חלות איז שוין דא, נו וואס דען, איך דארף האבן צען צו קענען זאגן אלקינו, איז אז איך ברענג דא א קינד וואס זאל זיין דער צענטער קען איך אים מצרף זיין, די גמרא גייט בה בלייבן, מיין איך אז ס'איז נישט להלכה, גייען מיר ווייטער, ואמר רבי יהושע בן לוי, דער רבי יהושע בן לוי זאגט נאך א חידוש, אז תשעה ועבד מצטרפין, אז ווען איך האב נײַן. און די עבד איז א, פארשטייט זיך מען רעדט דא פון א עבד כנעני וואס האט א דין ווי א ווי א פרוי לגבי לגבי מצוות איז מצטרפים קען מען קען מען אים יא מצרף זיין פרעגט די גמרא מיינסט זיך אזעלע קשיא פרעגן מעשה ברבי אליעזר ס'איז געווען א מעשה מיט רבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת איז אריינגעגאנגען בית מדרש ולא מצא עשרה ער האט נישט געהאט קיין צען ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ער איז אנגעקומען אין בית מדרש און נאר געווען ניין, האט ער זיך וואס טוט מען איך האב נישט קיין מנין, א פרוי קען איך נישט מצרף זיין, האט ער האט ער דאך געדארפט א צענטן, האט ער האט ער באפרייט זיין עבד. איז אבער געדרינגען פון דעם מעשה אז שחרר אין לא שחרר לא, דו זאגסט מיר דא אז פאר אלקינו, כדי צו קענען האבן צען ביי בענטשן, דארף איך נישט משחרר זיין מיין עבד, דען איז נישט קיין חידוש, נו וואס זענען די עבד כמו שהוא מיט זיין עבדות קען איך מצרף זיין און דא האב איך דאך פון די מעשה דווקא נאך שחרור, נאכדעם וואס איך האב אים באפרייט, דעמאלטס קען איך האבן צען. ענטפערט די גמרא, די מעשה די רבי אליעזר מעשה איז אין א געוויסע זין א מורא'דיגע מעשה פאר אונז ווייל אוועקגעבן א עבד איז געווען אוועקגעבן א עסעט, א עבד איז געווען אזוי איז געווען א טייערע ארטיקל און ער האט פאר איינמאל געדארפט מנין, ס'איז נישטא קיין מנין יעצט פאר מנחה, אקעי געט ער אוועק אזא טייערע זאך, ס'איז. א גרויסע מדריגה. ענפערט די גמרא על כל פנים איז תרי אצטריכו, די מעשה דא מיט רבי אליעזר איז געווען אז ער האט געדארפט צוויי מענטשן צום מנין ער האט נאר געהאט ער האט נאר געהאט אכט, יעצט איינעם קען מען מצרף זיין אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אז אז איך האב ניין קען איך מצרף זיין דעם דעם דעם צענטן א עבד אבער אבער ווען איך דארף מצרף זיין צוויי דעמאלטס קען איך שוין נישט נעמען צוויי עבדים מילא אז ער האט געדארפט צוויי, האט ער געדארפט נעמען איין עבד, האט ער געדארפט אינגאנצן משחרר זיין, די צווייטע עבד האט ער געקענט טאקע נוצן אלס עבד, ענטפערט די גמרא תרי אצטריכו, שחרר חד ונפיק בחד, מיט איינעם האט ער געדארפט באפרייען, די צווייטן האט ער מצרף געווען, פרעגט די גמרא והיכי עביד הכי א זייטיגע קשיא, וויאזוי האט רבי אליעזר געקענט באפרייען אן עבד, והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו, עובר בעשה איינער וואס באפרייט אן עבד כנעני, איז עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, זיי דארפן אלץ בלייבן עבדים, ענטפערט די גמרא לדבר מצוה שאני. אז לצורך מצוה מעג מען פרעגט די גמרא מצוה הבאה בעבירה היא וואס האסטו מיך דא געענטפערט ס'איז דאך א מצוה הבאה בעבירה, ענטפערט די גמרא מצוה דרבים שאני די ראשונים האבן דא א לאנגע שמועס וואס העלפט מיך מצוה דרבים און אונז מ'גייען ווייטער ואמר רבי יהושע בן לוי לויט נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי לעולם ישכים אדם לבית הכנסת א מענטש זאל קומען פרי אין בית מדרש כדי שיזכה וימנה מעשרה ראשונים מעשרה ראשונים א פחד פון א גמרא א מענטש זאל פרובירן זיין פון די ערשטע צען שאפילו מאה באים אפילו צען מענטשן קומען אחריו נאך אים, קיבל עליו שכר כולם כולם, באקומט ער זייער די גאנצע שכר פון די אלע מענטשן, פרעגט די גמרא שכר כולם? באקומט ער דען די גאנצע שכר און די מענטשן באקומען גארנישט, א מענטש איז דער עלעפטער אין שול באקומט ער נישט קיין שכר, ענטפערט די גמרא סא דאס איז געווען די קשיא, שכר כולם סלקא דעתך, אלא אימא נותנין לו שכר כנגד כולם, ווי יעדע ביסל שכר. וואס די וואס אן אנדערער מענטש קומט איז אז דו ביסט געווען פון דער ערשטע דו האסט מחזק געווען די מנין האסט אוועק געשטעלט די מנין האסט געמאכט אז יענער קומט אן בית מדרש זאל ער שוין זען אן אוועק געשטעלטער מנין ס'איז א חיזוק א מענטש טראכט ס'וועט יא זיין מנין ס'וועט נישט זיין מנין אז ער ווייסט אז דא איז אייביג דא צען קומט ער אין בית מדרש א מורא'דיגע זכות אויב א איד קען זיין פון די עשרה ראשונים גיימער צוריק צו אונזערע הלכות פון צירוף לזימון אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט תשעה אויב האב איך נײַן מענטשן וואס האבן געגעסן וארון און ס'איז דא דא אן ארון הקודש, איז מצטרפין קען מען מצרף זיין דעם ארון הקודש לזימון אמר ליה ר' נחמן, האט ר' נחמן געפרעגט וארון גברא דער ארון איז דען א מענטש איך זאל אים קענען מצרף זיין, אלא אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט אז מ'דארף אנדערש לערנען דא נאר תשעה, אויב האב איך נײַן מענטשן וואס איז נראין כעשרה, און ס'זעהט זיך אויס ווי צען מצטרפין, מ'דארף נישט ממש א צען אויב ס'זעט אויס ווי צען קען איך שוין זאגן אלוקינו. אמר ליה, אמרי לה, ס'דא וואס זאגן פשט כי מכנפי, ווען די מענטשן זענען איינגעזאמלט, ווען אסאך מענטשן שטייען צוזאמען איז מען נישט אזוי מדקדק צו ס'איז ניין אדער צען, למה כי מבדרי, מען וויל אמאל זאגן אז זיין א עולם זאגט מען שפרייט זיך אויס, די עולם זאל זיך אויסשפרייטן איבער די ווייטערדיגע גאסן, פארוואס? ווייל ווען א זאך איז אויסגעשפרייט, זעהט עס אלץ אויס מער, מילא איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען אנקוקן די תשעה נראין כעשרה, אמר רבי אמי, האט רבי אמי געזאגט שנים ושבת מצטרפין אויב צוויי תלמידי חכמים, מען האלט נאך נישט ביי תלמיד חכם, אנטשולדיגט, שנים אויב צוויי מענטשן האבן געגעסן ושבת און עס איז שבת מצטרפין, אמר ליה רב נחמן, ושבת גברא, איז די שבת עפעס א מענטש וואס זאל מען קענען מצרף זיין צו זימון, אלא אמר רבי אמי, שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה בהלכה מצטרפין צוויי תלמידי חכמים וואס רעדן אין לערנען קענען זיך מצרף זיין און פארשטייט זיך אלע האבן דא א שאלה האסט אויפגעטוישט שבת מיט הלכה שבת איז נישט קיין גברא און הלכה איז נישט קיין גברא און ארטסקרול ענדיגט צו והדבר עדיין צריך בירור איך האב נאך קיינמאל נישט געזען אזא ארטסקרול ווי זיי זאלן זאגן אז זיי האבן נאכנישט קיין קלארע פשט איז איין מהלך ברענגען זיי אז אפשר אז די גמרא זאגט ווען צו שניים שיושבים ועוסקים בתורה שכינה עמהם אפשר קען מען מצרף זיין די שכינה דאס איז א דאס איז עפעס א שטיקל מחודש'דיגע מהלך על כל פנים די גמרא גייט באלד בלייבן אז ס'איז נישט לדינא גיימער ווייטער מחוי רב חסדא האט רב חסדא געוויזן מיט די פינגער כגון אנא ורב ששת איך און רב ששת וואס אונז זעמער צוויי תלמידי חכמים זענען זיך מנצח בהלכה

קוק נאך. מאי לאו לאתויי קטן פורח, אוודאי קוק איך מיר נאך אויב ער האט שתי שערות, אבער אויף די יארן, צו ער איז שוין דרייצן מיט א טאג, צו ער איז שוין א גדול, אויף דעם קוק איך אים נישט נאך, מילא די ברייתא שטימט, קטן פורח, א קטן וואס איז נאכנישט קיין דרייצן יאר, אבער ער האט שוין שתי שערות, קען ער מצרף זיין, זאגט ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, אז ס'איז די הלכה נישט ווי די אלע, ווי די אלע מימרות האבן יעצט געלערנט, ס'איז דא א גרויסע מחלוקת ראשונים ביז ווי ארויף ס'גייט, צו ניין מיט אן עבד, און. וכו' וכו' וכו' ביז וויפיל הלכות ארויף וואס מ'האט יעצט געזאגט ולית הלכתא ככל הני כמובן אויף די לעצטע הלכות פון א קטן איז קטן פורח גייט עס זיכער ארויף אז מ'קען נישט מצרף זיין א קטן פורח אויף אלא כדאמר רב נחמן קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו אז מ'קען מצרף זיין א קטן אויב ווייסט ער פאר וועם מ'בענטשט און ווייטער איז דא א גרויס מחלוקת ראשונים צי ס'איז לקולא אדער לחומרא פשט איז איך דארף נישט צוקומען צו קיין שתי שערות און ס'איז גענוג דעת. און איינמאל דער קטן ווייסט וואס דא טוט זיך קען מען אים מצרף זיין אדער פארקערט אז שתי שערות איז נישט גענוג און דער קטן דארף זיין א בר הכי ס'איז נאך א תנאי וואס פאדערט זיך אויס. פארציילט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע מעשה א פחד פון א מעשה אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה ס'זענען געווען קליינע קינדערלעך און די גמרא ברענגט דאס ווייל מ'רעדט דא פון קטן היודע למי מברכין מ'רעדט דא פון א מושג פון א קינד א בעל א בעל השגה, און דאס איז די ערשטע מעשה וואס די גמרא פארציילט אויף אביי ורבא. אמר להו רבה, האט רבה געזאגט פאר די צוויי קליינע קינדער, למי מברכין, פאר וועם בענטשט מען? פאר וועם דארף מען אפגעבן ברכת המזון? אמרי ליה לרחמנא, א איד בענטשט פארן אייבערשטן, האט ער אים ווייטער געפרעגט ורחמנא היכא יתיב, ווי וואוינט דער אייבערשטער? ווי זיצט דער אייבערשטער? איז רבא אחוי לשמי טללא, רבא האט געוויזן אויפן דאך, ארויף, אביי נפיק לברא. אַבײ איז אַרױסגעגאַנגען אין דרױסן, אחוי כּלפּי שמיא און געװיזן אױפֿן הימל! און עס איז שױן דאָ אין די ספֿרים פֿאַרשידענע מהלכים, פֿאַר װאָס רבֿא האָט געװיזן אױפֿן דאַך, און אַבײ האָט געװיזן אױפֿן הימל. על־כּל־פּנים בײדע האָבן פֿאַרשטאַנען װאָס מײנט דער אײבערשטער, אַז דער אײבערשטער איז אַ זאַך װאָס איז העכער פֿון אונדזער השגה. מע זאָגט דער אײבערשטער איז בשמים, װײַל ס'איז דער אײבערשטער איז, אונדז האָבן מיר נישט קײן השגה מיט אונדזער ערדישע, הבנות מיט אונזערע וועגן וויאזוי אונז קוקט מען אויף זאכן אויף דער וועלט פארשטייען מיר בכלל נישט לית מחשבה תפיסא ביה כלל אמר להו רבה האט רבה געזאגט תרוייכו רבנן הויתו עטס וועטס ביידע אויסוואקסן גרויסע תלמידי חכמים היינו דאמרי אינשי דאס איז וואס מענטשן זאגן אן אויסדרוק אז בוצין בוצין דאס איז די דלעת די מין די מין וועדזשטעבל וואס וואקסט איז מקטפיה ווען ס'איז נאך זייער קליין ווען ס'איז נאך א קטף ווען ס'איז נאך מתחילת גידולו איז ידיע זעהט מען שוין צו דאס גייט אויסוואקסן א גוטע א גוטע פרי אדער עס גייט נישט אויסוואקסן א גוטע פרי, און דא זעט מען אז ס'וואקסן אויס די צוויי גרויסע תלמידי חכמים אביי ורבא, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.